בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף נ ח, מ'הייבט אן דף נ ח עמוד א' צען שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך בני ציון היקרים המסולאים בפז, זאגט די הייליגע גמרא, שטייט אין פסוק אין איכה בני ציון היקרים המסולאים בפז, פרעגט די גמרא מאי מסולאים בפז וואס מיינט דאס, אילימא דהוו מחפי בפיזא, עסטו וועלן זאגן אז עס מיינט אז די אידישע קינדער זענען געווען צוגעדעקט מיט פז, פז דאס איז אזעלכע טייערע בריליאנטן, קען נישט זיין, ווייל והאמרי דבי רב שילא האבן מיר געלערנט אין בית מדרש פון רב שילא אז תרתי מתקלי איסתירי פיזא נחות בעלמא, אז צוויי משקולות פון א איסתירא פון פז איז אראפ אויפן וועלט דאס איז זעהר ווייניג פז איז דא אויפן וועלט חדא ברומי וחדא בכולי עלמא איינס איז אנגעקומען קיין רוים איינס איבער דער רעשטן וועלט פשט ס'קען נישט זיין אז אזויפיל פז איז דא ביי כלל ישראל אז דער פסוק רופט עס אן בני ציון היקרים המסולאים בפז אז זיי זענען צוגעדעקט מיט פז נאר וואס דען וואס מיינט דאס מסולאים בפז אלא שהיו מגנין את הפז ביופיין פשט אז די אידישע קינדער זענען געווען אזוי שיין אז מען האט משבח געווען די אידישע קינדער אז זיי נאך געווען שענער פון פז. וואס איז געווען דארט? פארציילט די גמרא, מעיקרא חשיבי דרומאי הוו נקטי בליונא דגושפנקא ומשמשי ערסייהו, פשט אנפאנג, פארן חורבן, איז ווען די רייכע חשובע מענטשן פון רוים האבן געוואוינט מיט די ווייבער, האבן זיי געוויזן פאר די פרויען זייערע רינגלעך, וואס איז געווען אויף דעם אזעלכע שיינע צורות אזעלכע שיינע צירונגען אז די פרויען זאלן קוקן אויף דעם אזוי עט געבוירן ווערן שיינע קינדער אז מען קוקט אויף שיינע זאכן איז דא שיינע קינדער אבער מכאן ואילך נאכן חורבן מייתו בני ישראל ואסרי בכרעי דפורייהו ומשמשי האבן זיי נעבעך צוגעבינדן אידישע קינדער צו די פיס פון די בעט אזוי מען זאל אנקוקן די אידישע קינדער אזוי עט געבוירן ווערן שיינע קינדער און די גמרא פארציילט א שמועס וואס איז אמאל געווען צווישן די צוויי קינדער צווישן צוויי קינדער וואס זענען צוגעבינדן אזוי צו א בעט, זאגט די גמרא אמר ליה חד לחבריה, איין יונגל האט געזאגט פארן צווייטן, הא היכא כתיבא, ווי שטייט אין די פסוק אין די תוכחה אז ס'וועט זיין אזא סארט עונש אז אונז וועמען זיין דא צוגעבינדן אזוי צו די בעטן, אמר ליה, האט אים דער חבר געענטפערט, דאס איז מרומז אין פסוק גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, זאגט די פסוק יעלם השם עליך אז אפילו די אלע זאכן וואס שטייט נישט אין די תוכחה עט קומען פשט ס'עט אנקומען נאך שווערערע עונשים וואס שטייט אין די פסוקים אמר האט זיך דער אנדערער אנגערופן כמה מרחיקנא מדוכתא פלן פשט איך האב קיינמאל נישט געלערנט די פסוק ווי לאנג דארף איך נאך לערנען ביז כ'וועל אנקומען צו די פסוק ער האט געענדיגט די תוכחה אבער צו די פסוק איז ער נאכנישט אנגעקומען אמר ליה האט די חבר אים געענטפערט אינגד נאך אביסל פוסתא ופלגא נאך א בלאט און א האלב וואלסטו אנגעקומען צו דעם פסוק אמר ליה האט דער ערשטער געענטפערט אי מטאי לגביה לא איצטריכי לך ווען איך וואלט אנגעקומען צו דער פסוק וואלט איך אליין פארשטאנען אז דא איז מרומז דער עונש איך וואלט נישט געדארפט צוקומען צו דיר זעהן מיר דא אז אפילו אין די גלות זענען די אידישע קינדער געווען פארנומען מיט תורה זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' שמעון בן גמליאל מאי דכתיב אויף וואס גייט דער פסוק ארויף וואס שטייט אין פסוק אין איכה עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי אז מיינע אויגן זענען פארקלאגט וועגן דאס וואס איז געשעהן מיט בנות עירי אויף וואס גייט ארויף דער פסוק זאגט רבי שמעון בן גמליאל ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ס'געווען פֿיר הונדערט בתי כנסיות אין ביתר ובכל אחת ואחת היו בה ארבע מאות מלמדי תינוקות אין יעדן בית כנסת איז געווען פֿיר הונדערט מלמדי תינוקות וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבן וואס יעדער מלמד האט אויסגעלערנט תורה פאר פֿיר הונדערט תינוקות של בית רבן וכשהיה אויב נכנס לשם ווען ס'איז אריינגעקומען די פיינט אין שטאט היו דוקרין אותן בחוטריהן האבן די תלמידים פרובירט צו שטעכן די שונאים מיט זייער שטעקענעס וכשגבר אויב ולכדום אבער ווען די פיינט איז נתגבר געווארן און זיי האבן געפאנגען די תלמידים כרכום בספריהם והציתום באש האט מען ארום גענומען די תלמידים מיט זייער אייגענע ספרים און מען האט זיי אזוי אונטערגעצינדן און מען האט זיי פארברענט מיט פייער זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא מעשה בר' יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי ער איז אנגעקומען אין א גרויסע שטאט אין רוים אמרו לו האט מען אים געזאגט תינוק אחד יש בבית האסורים ס'דא א יונגל אין תפיסה יפה עיניים וטוב רואי ער קוקט אויס גוט וקווצותיו סדורות לו תלתלים האט שיינע האר און מען דארף אים ראטעווען פון דארט ווייל מיט די שיינע קינדער וואס מען האט געפאנגען אין רוים האט מען דאך זיי געפאנגען צו זינדיגן הלך איז געגאנגען רבי יהושע בן חנניה ועמד על פתח בית האסורים איז ער געגאנגען צו די תפיסה צו בודק זיין צו די אינגל איז נאך ערליך צו נישט אמר האט ער זיך אנגערופן דעם פסוק וואס שטייט אין ישעיה מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים ווער האט איבערגעגעבן כלל ישראל צו די פאנגערס איז ענה אותו תינוק ואמר, האט די אינגל זיך צוריק אנגערופן די המשך הפסוק, הלא השם זו חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו, דאס איז ווייל אונז האבן זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, האט אונז די אייבערשטער פארטריבן אין גלות. אמר, האט רבי יהושע בן חנניה געזאגט מובטחני בו שמורה הוראה בישראל, איך בין זיכער דאס קינד וועט אויסוואקסן א מורה הוראה בישראל, העבודה, ער האט געמאכט א שבועה, שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו, איך רוק זיך נישט פון דא ווילאנג איך וועל אים נישט ראטעווען דא, מיט וויפיל געלט מען וועט נאר דארפן, אמרו, פארציילט טאקע די גמרא לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה, ער האט אים טאקע געראטעוועט פאר אסאך געלט, ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל האט טאקע אויסגעוואקסן א מורה הוראה ומנו רבי ישמעאל בן אלישע, פארציילט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב, מעשה בבנו ובבתו של רבי ישמעאל בן אלישע, ס'איז דא א מעשה מיט וואס איז געווען מיט די זון און מיט די טאכטער פון רבי ישמעאל בן אלישע, וואס איז רבי ישמעאל בן אלישע געווען א כהן גדול, למעשה צו דאס איז די זעלבע רבי ישמעאל בן אלישע וואס מען האט פריער געזען צו נישט איז דא א מחלוקת וואס איז געווען א זיידע מיט א אייניקל ביידע האבן געהייסן רבי ישמעאל בן אלישע, על כל פנים, די זון און די טאכטער פון רבי ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים, צוויי גוים האבן זיי געפאנגען, צוויי באזונדערע גוים, איינער האט געכאפט דעם זון, איינער האט געכאפט דעם טאכטער, לימים נזדווגו שניהם במקום אחד, ס'איז אריבער א תקופה, איז די צוויי אדונים האבן זיך געטראפן, זה אומר, איינער רופט זיך אן יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, כ'האב די שענסטע עבד אויפן וועלט, וזה אומר, די אנדערע רופט זיך אן יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה. כ'האב די שענסטע שפחה אויף דער וועלט. אמרו, האבן זיי אפגעמאכט צווישן זיך, בוא ונשיאם זה לזה, און לחלק בוולדות, לאמיר זיך חתונה מאכן איינער מיט די אנדערע מ'וועט זיך צעטיילן מיט די וולדות. הכניסום לחדר, האבן זיי אריינגעשטעלט די יונגל און די מיידל אין איין צימער, זה ישב בקרן זוית זה, וזו ישבה בקרן זוית זה, ביידע זענען געזעצן אין אנדערע ווינקלעך, זה אומר, די יונגל האט געזאגט, אני כהן בן כהנים גדולים, איך בין א כהן, א זון פון כהנים גדולים, אשא שפחה, כ'האב חתונה מיט א שפחה, האט דאך נישט געוויסט אז די צווייטע איז זיין שוועסטער, וזאת אומרת און זי האט געזאגט אני כהנת בת כהנים גדולים, אנשא לעבד, איך האב חתונה מיט א עבד, ובכו כל הלילה אזוי האבן זיי געוויינט א גאנצע נאכט, כיוון שעלה עמוד השחר ס'איז געווארן אינדערפרי הכירו זה את זה, האבן זיך דערקענט ונפלו זה על זה, וגעו בבכיה, עד שיצאה נשמתן זענען אוועק, ועליהן קונן ירמי', און אויף זיי וויינט ירמי' די נביא אין פסוק על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ריש לקיש, מעשה באישה אחת, איז געווען א מעשה מיט א פרוי וצפנת בת פניאל שמה, זי האט געהייסן צפנת בת פניאל, צפנת, וואס האט זי געהייסן צפנת שהכל צופין ביופיה, אלע האבן איר אנגעקוקט ווי זי איז שיין, בת פניאל, בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים, זי איז געווען א טאכטער פון א כהן גדול, שנתעלל בה שבאי כל הלילה, איינער האט איר געפאנגען, און ער האט זיך מתעלל געווען מיט איר א גאנצע נאכט, האט זיך געטשעפעט מיט איר, למחר אינדערפרי, הלבישה שבעה חלוקים, האט ער איר אנגעטון מיט זיבן בגדים, והוציאה למכרה, און ער האט איר ארויסגעטראגן צו פארקויפן. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר איז געקומען דארט א מאן א זייער א מיסער אמר לו האט ער געזאגט פארן פאנגער הראיני את יופיה ווייז מיר איר שיינקייט אמר לו האט דער פאנגער געזאגט ריקא דו בעל גאוה אם אתה רוצה ליקח קח שאין כיופיה בכל העולם כולו ווילסטו נעמען נעם זי איז די שענסטע אויף דער וועלט אמר לו האט דער מענטש זיך אנגערופן אף על פי כן איך וויל נאכאלץ זען הפשיטה שישה חלוקים האט ער איר אויסגעטון זעקס פון די בגדים ושביעי קרעתה די זיבעטע האט זי אליין אראפגעריסן פון זיך ונתפלשה באפר און זי האט זיך אריינגעקאלערט געלייגט אין בלאטע אין אש וואס איז דארט געווען זי האט זיך פארמיאוסט אמרה לפניו און זי האט זיך אנגערופן מיט א תפילה רבונו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגיבור למה לא תחוס טאמער ביסט נישט חס אויף אונז איז לפחות זיי חס אויף דיין גרויסע נאמען און ווי רשי זאגט והיכן גבורותיך כאילו זי האט געהאט א טענה וואו דיין גבורה פארוואס לאזטו דאס צו

אז דער פאנגער האט אונז ביידע געפאנגען אז דער רבונו של עולם כביכול איז אינעם צרה מיט כלל ישראל זאגט די גמרא ווייטער און מיט דעם ענדיגט די גמרא דא דעם סוגיא די גמרא ברענגט די מעשה וואס צוליב דעם איז נחתם געווארן דעם גזר דין אויפן חורבן אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק אין מיכה וואס דער נביא רעדט דארט פון די חטאים פון כלל ישראל ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו אז איינער עט אונטערטעניגן דעם אנדערן איש ונחלתו וואס גייט עס ארויף מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה ס'איז געווען א מעשה, א מענטש איז געווען א תלמיד פון א נגר, פשט, ס'איז געווען א האלצלער איינער וואס האט געהאנדלט מיט האלץ, און ער האט געהאט א תלמיד וואס האט אים אויסגעלערנט אן ארבעטער, איז דער תלמיד האט זיך פארגליסט זיין באלעבאס'ס פרוי, פעם אחת הוצרך רבו ללוות ס'איז געווען אמאל האט דער באלעבאס האט געדארפט בארגן געלט, אמר לו, האט זיך דער תלמיד אנגערופן שגר אשתך אצלי, שיק דיין פרוי צו מיר ואלונה איך וועל שיקן די געלט מיט איר, שיגר אשתו אצלו האט טאקע געשיקט די פרוי צו דעם תלמיד, שהה עמה שלשה ימים, און די תלמיד האט זיך פארזאמט מיט די פרוי דריי טאג, קדם ובא אצלו, שפעטער די באלבאס געקומען צום תלמיד אמר לו אשתי ששיגרתי לך היכן היא ווי מיין פרוי, אמר לו האט די תלמיד געזאגט אני פטרתיה לאלתר איך האב איר גראד פארשיקט פון דא, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך איך האב נאך געהערט אז אויף די וועג צוריק האט זי געהאט צוטון מיט געמיינע יונגען, אמר לו האט די באלבאס געפרעגט מה אעשה וואס זאל איך טון פשט ער האט פארשטאנען אז מען האט געזינדיגט מיט איר, איז אמר לו האט די תלמיד זיך אנגערופן אם אתה שומע לעצתי גרשה דו פאלגסט מיר גט איר. אמר לו, האט זיך די בעל באס אנגערופן כתובתה מרובה זי האט א טייערע כתובה איך האב נישט צו באצאלן, אמר לו, האט די תלמיד זיך אנגערופן אני אלווך, איך וועל דיר פארבארגן, ותן לה כתובתה זאלסט איר באצאלן די כתובה, עמד זה וגירשה, האט די בעל באס טאקע גע'גט די פרוי זיינע, הלך הוא ונשאה געגאנגען די תלמיד האט חתונה געהאט מיט איר, כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו, שפעטער די בעל באס האט געדארפט באצאלן די חוב וואס ער האט געהאט פארן תלמיד, ער האט נישט געהאט קיין געלט, אמר לו, האט די תלמיד געזאגט בוא ועשה עמי בחובך, קום ארבעט ביי מיר, און אזוי וועסטו צוריק צאלן דיין חוב. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים און וואס איז געווען דער תלמיד האט געזעצט מיט זיין נייע פרוי און געגעסן און געטרינקען מיט איר והוא און דער אלטער מאן דער באלבאס היה עומד ומשקה עליהן האט זיי געברענגט משקאות האט זיי סערווירט צו טרינקען והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן און טרערן האבן זיך פארגאסן פון זיינע אויגן אריינגעפאלן אין די גלעזלעך דארט ווען ער האט צוגעזען די מחזה ועל אותה שעה נחתם גזר דין און דעמאלטס איז נחתם געווארן דער גזר דין אויפן חורבן אויבן אין הימל מען האט געזען אזא מין מעשה אכזריות פונעם תלמיד וואס ער האט געמאכט דא מיט זיין רעבן, איז נחתם געווארן די גזר דין אויפן חורבן, ואמרי לה איז דא וואס זאגן אז נישט דאס האט עס גורם געווען נאר אלס שתי פתילות בנר אחד, פשט דאס אז די תלמיד האט געוואוינט מיט די פרוי פון זיין רעבן משך די דריי טעג ווען ער האט נישט געטארט, איז דאס האט עס גורם געווען, און ווי שטייט אין די מפרשים אז לויט די ערשטע גירסא, האט ער נישט געוואוינט מיט איר משך די דריי טאג נאר דער גזר דין איז נחתם געווארן אויף דעם וואס ער האט אויסגעפאפט זיין רעבן אזוי, לויט די צווייטע גירסא האט ער אוודאי געזינדיגט מיט איר, און אז ער האט געזינדיגט מיט איר האט ער נישט געטארט חתונה האבן מיט איר, און אז ער האט חתונה געהאט מיט איר קיינער האט נישט מוחה געווען, איז נחתם געווארן דער גזר דין אויפן חורבן. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, און די גמרא גייט יעצט צוריק צו די משנה וואס אונז האבן געהאט דף נ ה עמוד בית, עמער זיך נאכאמאל דערמאנען וואס מ'האט געזען דארט אין די משנה, קודם האט די משנה אנגעהויבן מיט דעם אז לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה, פשט בשעת די הרוגי מלחמה בשעת וואס גוים האבן געהארגעט אידן אויף רעכטס און אויף לינקס, איז נישט געווען קיין דין סיקריקון פשט טאמער א גוי האט צוגעכאפט פון א איד א פעלד איז די איד וואס האט עס אוועק געגעבן האט עס געגעבן בלב שלם און ממילא טאמער א צווייטע איד גייט און קויפט דעם פעלד פונעם גוי איז נישט דא קיין דין סיקריקון די פעלד בלייבט ביים קונה דאס איז געווען בשעת די הרוגי מלחמה שפעטער אבער מהרוגי מלחמה ואילך נאכדעם וואס עס איז נתבטל געווארן די גזירה מען האט מער נישט געהארגעט קיין אידן איז דעמאלטס איז געווען די דין סיקריקון אבער ווי מ'האט געווען מ'האט געזען אין די משנה אז ס'געווען צוטיילט אויף תקופות פשט אזוי בראשונה אין די ערשטע תקופה איז געווען אז אלס האט זיך געווענדט צו וועם מ'איז געגאנגען ערשט פשט טאמער א איד האט אפגעקויפט פון א גוי א פעלד און שפעטער נאכדעם איז ער געגאנגען צום בעלבאס פרעגן דעם בעלבאס צו ער איז מסכים ער האט עס נאכאמאל געקויפט פונעם בעלעבאס דעמאלטס האט מען געזען די משנה מקחו בטל די מקח איז בטל פארוואס ווייל מ'זאגט אז די סיבה וואס די איד האט מסכים געווען איז געווען ווייל ער האט מורא געהאט פונעם גוי אבער אין אמת'ן אריין די איד האט עס נישט געוואלט פארקויפן, און אין אמת'ן אריין די איד טאמער וואלט ווען געוואלט וואלט ער עס אליין געקענט ראטעווען ווייל ס'שוין נישט געווען קיין סכנת נפשות, און ממילא די מקח איז בטל, די פעלד גייט צוריק צום ארגינעלען באלעבאס צום איד, און די מענטש וואס האט עס געקויפט דערלייגט זיין גאנצע געלט. פארקערט אבער, וואס איז טאמער איינער גייט און ער קויפט קודם פונעם איד נאכדעם פונעם גוי דעמאלטס האמיר געזען מקחו קיים, דאס איז געווען בראשונה, שפעטער אבער בית דין של אחריהם האבן געזען אז למעשה די גוים כאפן פעלדער און די אידן האבן מורא צו קויפן פון די גוים, ווייל מען האט מורא פון די מקחו בטל און ממילא האט בית דין גע'פסק'נט מען האט געמאכט א נייע דין סיקריקין אז איינער וואס קויפט פון סיקריקין דארף באצאלן פארן בעלעבאס א פערטל ווייל די גוי וואס פארקויפט עס אים נעמט אראפ פונעם פרייז א פערטל איז באצאלט מען פארן בעלעבאס א פערטל און מען קען האלטן דעם קרקע אבער דאס איז נאר טאמער די ארגינעלע בעלעבאס קען עס נישט קויפן טאמער די ארגינעלע בעלעבאס האט געלט איז ער אלעמאל קודם פשט ער האט א רעכט עס צו קויפן די ערשטע פון די סיקריקין אפילו טאמער ער קויפט עס נישט קען ער גיין צו די נייע לוקח און עס צוריק אפקויפן פון אים פאר די פרייז וואס ער האט עס געקויפט איז פשט נאך די נייע תקנה איז נישט מקחו בטל די געלט דערלייגט ער נישט אבער די פעלד דערלייגט ער טאמער די בעל הבית האט דאס געלט שפעטער האט מען געזען אין די משנה איז רבי הושיב בית דין רבי האט געמאכט א נייע תקנה אז דאס איז אלץ ביז צוועלף חדשים נאך צוועלף חדשים קען מער נישט די ארגינעלע בעל הבית קומען אויסלייזן זיין פעלד נאר די וואס קויפט עס ער קען עס האלטן ווילאנג ער געבט פארן בעל הבית א פערטל. אזוי האמיר געזען די משנה, זאגט יעצט די גמרא, אמר רב זאגט רב, לא שנו, די דין וואס מ'האט געזען אז טאמער מ'גייט קודם צום גוי און נאכדעם צום איד איז די מקח בטל, דאס איז נאר געזאגט געווארן אלא דאמר ליה לך חזק וקני, פשט טאמער איינער גייט צו א סיקריקין און קויפט פון אים א פעלד, נאכדעם גייט ער צום באלבאס די איד און ער פרעגט אים צו ער איז מסכים צו מכירה און די באלבאס זאגט יא לך חזק וקני, גיי זיי מחזיק אינעם פעלד, דעמאלטס טאקע איז די מקח בטל. פארוואס? ווייל דעמאלטס קען מען תולה זיין אז די סיבה פארוואס די ארגינעלע בעלעבאס האט געזאגט לך חזק וקני איז ווייל ער האט געוואלט טאקע אז די איד זאל זיך איינרעדן אז ער קויפט עס ווייל ס'איז אים גרינגער צו גיין אין דין תורה מיט די איד ווי איידער מיטן גוי אבער אין אמת'ן אריין האט ער נישט געוואלט די איד זאל עס קויפן אבל אבער זאגט רב בשטר קנה טאמער די בעלבאס האט געשריבן א שטר פאר דעם צווייטן איד און ער האט אים אריינגעשריבן אין דעם שטר אז ער פארקויפט אים די פעלד דארט אוודאי זאגט מען אז ער האט באמת גומר בדעת געווען צו פארקויפן דאס פעלד און ממילא דעמאלטס אפילו אז מען האט קודם געקויפט פון א גוי און נאכדעם פון א איד ווילאנג מען האט געקריגן א שטר פונעם איד איז די מקח קיים אזוי זאגט רב ושמואל אמר שמואל קריגט זיך און שמואל זאגט אף בשטר נמי לא קנה די שטר העלפט אויך נישט עד שיכתוב לו אחריות פשט שמואל האלט אז די שטר מיינט גארנישט ווייל די ארגינעלע באלבאס קען אלעמאל טענה'ן אז די סיבה וואס כ'האב געשריבן די שטר און די סיבה וואס כ'האב געזאגט לך חזק וקני איז אלץ געווען ווייל כ'האב מורא געהאט פונעם גוי אבער אין אמת'ן אריין האב איך נישט געוואלט דו זאלסט עס קויפן, נאר וואס? טאמער ער האט אים געשריבן אחריות ער האט אים געשריבן אין א שטר אז טאמער איינער צונעמען די פעלד פון דיר וועל איך דיר באצאלן, דאס איז שוין א זאך וואס ער האט נישט געדארפט טון, איז טאמער די ארגינעלע בעל הבית האט געשריבן אחריות, דעמאלטס איז טאקע די דין אז די מכירה איז חל און די מקח איז נישט בטל. ברענגט יעצט די גמרא תניא כוותיה דשמואל א ברייתא וואס דארט זעט מען עס איז מבואר ווי שמואל האט געזאגט, שטייט אין די ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש, מקחו קיים. פשט, טאמער א מאן האט משעבד געווען א געוויסע קרקע פאר זיין פרוי פאר די כתובה פון זיין פרוי, און א צווייטע האט געוואלט קויפן דעם קרקע, איז קודם איז ער געגאנגען צום פרוי פרעגן צי זי געט רשות, און ער האט איר געגעבן אפאר פיאסטערס דארט, און נאכדעם איז ער געגאנגען צו די מאן, דעמאלטס איז די מקח קיים, ווייל דעמאלטס קען נישט די פרוי טענה'ן, אז כ'האב מסכים געווען ווייל כ'האב נישט געוואלט אויפרעגן מיין מאן ווייל מ'איז דאך קודם געקומען צו דיר, אבער טאמער מן האיש וחזר ולקח מן האשה, מקחו בטל, טאמער ס'געווען פארקערט מען איז געגאנגען קודם צו די מאן קויפן, נאכדעם האט מען געפרעגט די פרוי צו זי איז מסכים, דעמאלטס איז די מקח בטל ווייל דעמאלטס קען די פרוי טענה'ן אז די סיבה וואס כ'האב מסכים געווען איז ווייל כ'האב געוואלט מהנה זיין מיין מאן, עד שתכתוב לו אחריות, חוץ טאמער די פרוי שרייבט אן אחריות, זי נעמט זיך אונטער אחריות וואס טאמער מ'וועט צוכאפן די פעלדער צו באצאלן, דעמאלטס איז א סימן אז זי איז באמת מסכים און דעמאלטס איז די מקח קיים זעהן מיר לכאורה דא אז אלעס איז תלוי אין אחריות ס'איז נישט תלוי אין א שטר ס'איז תלוי אין אחריות אזויווי שמואל האט געזאגט איז זאגט די גמרא נימא תיהוי תיובתא דרב לכאורה איז דא אפגעפרעגט רב זאגט די גמרא ניין אמר לך רב רב קען ענטפערן מאי אחריות נמי שטר אחריות מיינט נישט אחריות אחריות מיינט א שטר און ווי רשי איז מסביר די סיבה וואס די ברייתא רופט עס אן אחריות איז ווייל ברגע וואס די פרוי שרייבט א שטר פאר דעם מענטש אז ער קען עס קויפן איז פשט ער האט דא אן אחריות אז די פרוי וועט נישט קומען תובע זיין דעם פעלד פארדעם ווערט עס גערופן אחריות אבער אין אמת'ן אריין דארף מען נישט האבן באמת אן אחריות נאר א שטר אליין איז גענוג זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה ווי מען האט פריערט אויסגערעדט אז בית דין של אחריהם האבן מתקן געווען אז ווען איינער קויפט א פעלד פון סיקריקין איז די מכירה חל די מקח איז נישט בטל נאר מען דארף באצאלן פארן באלעבאס א פערטל יעצט אזוי ס'דא א דין וואס ווערט גערופן חזקה חזקה איז טייטש אז א מענטש האט א חזקה אויף א קרקע זיצט אין א קרקע דרײַ יאר קען נישט מער קומען א צווייטער זאגן אז די קרקע איז נישט דיינס ס'איז מיינס און נארמאל וואלט ער געקענט אזוי שרייען און טאמער יענער זאגט אז ס'איז נישט אמת וואלט מען געקענט זאגן פאר יענעם ווייז מיך דיין שטר ווייז אז דו האסט עס געקויפט נאך דרײַ יאר איז מער נישטא די טענה פארוואס ווייל יענער קען זאגן אז נאך דרײַ יאר האב איך אוועקגעווארפן די שטר ממילא כ'האב נישט קיין ראיה די חזקה אליין איז גענוג און ממילא זאגט די גמרא אזוי תנו רבנן מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, לקח מן הסיקריקין ואכלה שלש שנים בפני בעלים, וואס איז טאמער איינער האט געקויפט א קרקע פון א גוי, און ער האט געגעסן פונעם קרקע דריי יאר פשט ער האט געהאט דא א געהעריגע חזקה, וואס למעשה טאמער יעצט וועט קומען די ארגינעלע בעל באס און ער וועט זאגן פאר די לוקח, ר' איד, האסט מיר נאכנישט געגעבן די פערטל וואס קומט מיר, קען די לוקח זאגן ס'איז נישט ריכטיג, און די לוקח דארף עס נישט אויפווייזן ווייל ער האט געהאט א חזקה דא, אבער וואס די מעשה ענדיגט זיך נישט דא. וחזר ומכרה לאחר, יעצט איז געגאנגען דער קונה און ער האט עס פארקויפט פאר א צווייטע קונה פאר א צווייטן, איז אין לבעלים על לוקח שני כלום קען נישט יעצט די ארגינעלע באלעבאס קומען צו די נייע קונה זאגן אז מען האט מיר נאכאלץ נישט געגעבן א פערטל, ער האט נישט אזא טענה, און די גמרא פרעגט גראד היכי דמי, ווי רעדט זיך דא, אי דקא טעין ואמר מינך זבנה, אפילו ראשון נמי, פשט, טאמער דא רעדט זיך ביי א ציור אז דער נייער בעל באס זאגט ר' איד איך ווייס נישט וואסערע טענה דו האסט האסט נישט געקריגן א פערטל איך ווייס קלאר אז דו האסט יא געקריגן א פערטל איז דעמאלטס פארוואס רעדט די ברייתא דווקא פונעם צווייטן לוקח וואס איז מיט די ערשטע דער וואס האט עס אליין געקויפט פון די סיקריקין ווען ער טענה'ט אזוי איז ער אויך באגלייבט איז פארוואס רעדט די ברייתא פונעם צווייטן ווייטער אי דלא קא טעין ואמר מינך זבנה אפילו שני נמי לא, פשט, טאמער דער צווייטע ענטפערט נישט פאר די ארגינעלע בעלעבאס איך ווייס מ'האט דיך געגעבן א פערטל, דעמאלטס קען ער דאס טאקע נישט טענה'ן פשט פארלירט ער טאקע א פערטל, ווייל דער גאנצער דין פון חזקה איז נאר א חזקה מיט א טענה, א חזקה אן א טענה איז גארנישט ווערט, איז ממה נפשך טאמער ס'איז דא דא א טענה, איז פארוואס דווקא דער צווייטער, דער ערשטער מיט א טענה איז אויך א גוטע טענה, און טאמער ס'איז נישט דא קיין טענה, איז וואס העלפט מיר דא אז דער צווייטע האט א חזקה דא אויפן פעלד למעשה האט ער נישט קיין טענה, קען ער נישט האלטן די פערטל, אמר רב ששת, זאגט טאקע רב ששת, לעולם דלא קא טעין ליה, ס'רעדט זיך טאקע אז די צווייטע טענה'ט נישט, די צווייטע זאגט איך ווייס נישט, איך ווייס נישט צו מ'האט דיר געגעבן די פערטל צו נישט, אבער וואס, וכגון זה, טוענין ליורש וטוענין ללוקח, פשט בית דין טענה'ט פאר אים היות ווי די ערשטע איז שוין נישט דא, טענה'ט מען פארן צווייטן, און מ'זאגט אז אוודאי וואלט די ערשטע געטענה'ט אז ער האט יא באצאלט די פערטל, און ווי רש"י איז מסביר אפילו לויט די מאן דאמרים וואס האלטן נארמאל טענה'ט מען נישט פאר איינעם, דא טענה'ט מען יא, ווייל האט דא א חזקה אז א מענטש האט געקויפט פון א סיקריקין, אוואדע האט ער באצאלט פאר די באלעבאס א פערטל ווייל ער ווייסט דאך די דין אז נישט וועט די באלעבאס עס קענען צוכאפן און ממילא די צווייטע דארף גארנישט טענה'ן אונז טענה'ן פאר אים ווייטער ואידך די ערשטע אי טעין אין ואי לא טעין לא פשט די ערשטע די ארגינעלע לוקח וואס האט עס געקויפט פון די סיקריקין אים טאקע ווענדט זיך אלעס צו ער טענה'ט צו נישט טאמער ער טענה'ט ער זאגט קלאר פארן ארגינעלע באלעבאס איך האב דיר געגעבן א פערטל דעמאלטס נעמט מען אן זיין טענה ווייל די טענה צוזאמען מיט די חזקה געבט אים די פעלד טאמער אבער האט נישט קיין טענה האט מען דאך געשמועסט אז חזקה אן א טענה איז גארנישט ווערט זאגט יעצט די גמרא ווייטער. איז אזוי ביז יעצט האט מען גערעדט פון סיקריקין פון א גוי א רוצח וואס סטראשעט מיטן לעבן יעצט ברענגט די גמרא א ברייתא וואס רעדט נישט פון סיקריקין נאר רעדט פון סתם א גוי תנו רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא הבא מחמת חוב א גוי וואס גזל'ט א קרקע פון א איד ווייל ער טענה'ט אז עס איז דא עפעס א חוב וואס די איד איז אים שולדיג אדער מחמת אנפרות סתם א גזלן און נעמט צו א קרקע און דא רעדט זיך נישט אז די גוי סטראשעט מיטן לעבן, איז אין בו משום סיקריקין, דא איז נישט דא די דין סיקריקין וואס מ'האט געזען אין די משנה אז רבי האט קובע געווען אז נאך צוועלף חדשים קען די איד די לוקח דאס האלטן, ער דארף באצאלן פארן באלעבאס א פערטל, ניין, דא זאגט מען דאס נישט פארוואס? ווייל דווקא ביי סיקריקין ווי די גוי איז א רוצח, דארט האט מען מתקן געווען אז דער וואס קויפט, פונעם גוי קען האלטן דעם פעלד ווייל אונז טענה'ן מיר אז די סיבה פארוואס די ארגינעלע בעל הבית האט עס נישט צוריק גענומען איז ווייל ער האט מורא געהאט פונעם גוי אבער דא אז די ארגינעלע בעל הבית האט נישט געהאט וואס מורא צו האבן פונעם גוי איז פארוואס טאקע האט ער נישט גערופן דעם גוי אין משפט אריין ווייל ער האט זיך פארזוימט צו וואס און ממילא האט ער נישט געהאט דא א גמירות דעת באמת דאס צו אוועק געבן פארן גוי איז פארדעם א איד וואס האט געקויפט פון אזא סארט גוי א פעלד האט נישט קיין שום רעכט דאס צו האלטן נאר ער דארף דאס צוריק געבן צום ארגינעלען באלבאס בחינם, פירט די ברייתא אויס, ואנפרות עצמה צריכה שתשהה שנים עשר חודש, אז ביי אנפרות פשט ווען א גוי כאפט צו א פעלד פון א איד מוז עס זיין ביי אים צוועלף חדשים, און נאר נאכדעם קען איינער קויפן פונעם גוי די פעלד, און די גמרא פרעגט גראד איך פארשטיי נישט א רגע צוריק האסטו געזאגט אז נישט, והאמרת אין בו משום סקריקין, ענטפערט טאקע די גמרא מען דארף טוישן די גירסא הכי קאמר, סיקריקין עצמה צריכה שתשהה שנים עשר חודש פשט דער דין פון סיקריקין אז מען קען קויפן פון סיקריקין און געבן פארן באלעבאס א פערטל דאס איז נאר נאך צוועלף חדשים פאר צוועלף חדשים האט דער באלעבאס די ערשטע רעכט און ממילא טאמער דער באלעבאס העט עס קויפן פון סיקריקין איז גוט און אפילו אז נישט טאמער א אנדערע איד האט עס געקויפט און דער ארגינעלער באלעבאס האט די געלט קען אלעמאל דער ארגינעלער באלעבאס גיין צו די איד וואס האט עס געקויפט און עס צוריק אפקויפן פון אים נאר וואס היות עס רעדט זיך פון סיקריקין דארט האבן חזל מתקן געווען אז די לוקח דערלייגט נישט זיין געלט, פשט ווען די ארגינעלע בעל הבית קומט עס נעמען קען ער עס נישט נעמען בחינם, ער דארף באצאלן פאר די איד וואס האט עס געקויפט די געלט וואס יענער האט באצאלט פארן סיקריקין. זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט נקטינן אונז האמיר במסורה אז אין אנפרות בבבל, נישט דא אזא זאך אנפרות בבבל אנפרות האט מען געשמועסט איז א גוי וואס כאפט צו א פעלד פון יענעם, דאס איז נישט דא אין בבל, די גמרא פרעגט גראד והא קחזינן דאיכא עס איז דאך יא דא, אלא אימא אין דין אנפרות בבבל, פשט נישט דא קיין דין אנפרות בבבל, דהיינו די דין וואס מ'האט געשמועסט אז טאמער א גוי כאפט סתם א צו א פעלד פון א איד און א צווייטער גייט און קויפט עס אפ פונעם גוי גייט די פעלד צוריק צום ארגינעלען בעל הבית, אין בבל איז דאס נישט דא, מאי טעמא פארוואס? ווייל כיוון דאיכא בי דוואר ולא אזיל קביל, אימא אחולי אחיל, פשט אין בבל איז געווען אזוי מין אוועקגעשטעלט, די משפט אז ס'איז געווען גענוג שופטים און גענוג בתי משפט איז ווען א גוי האט צוגעכאפט פון א איד א פעלד נישט געווען קיין שום סיבה אין די וועלט אז די איד זאל נישט רופן די גוי אין משפט אריין דאס צוריק נעמען און אז פון דעסוועגן זעהט מען אז די ארגינעלע בעל הבית האט נישט גערופן די גוי אין משפט אריין דאס נעמען איז א סימן אז ער האט עס מוחל געווען און ממילא באלאנגט עס טאקע פארן גזלן איז אז א איד האט עס אפגעקויפט פון אזא סארט גזלן באלאנגט עס צו אים און מוז עס נישט צוריק געבן צום ארגינעלען בעל הבית. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, איז אזוי, אין די צייטן פון די גמרא איז געווען אזא מושג אז עס איז געווען א בקעה, בקעה דאס איז א גרויסע שטח וואס דאס האט אסאך פעלדער, וואס די מלך פון דעם פלאץ האט קובע געווען אז די בקעה דארף באצאלן אזויפיל און אזויפיל שטייער, יעצט אינעם בקעה איז געווען אסאך פעלדער מיט אסאך בעלי בתים, איז וויאזוי איז געגאנגען, די מלך איז נישט אנגעגאנגען ווער באצאלט ווער באצאלט נישט, ער האט קובע געווען שטייער פארן גאנצן בקעה, זענען געגאנגען די אלע מענטשן וואס האבן געוואוינט דארט, אינעם בקעה זיי האבן אלע צוזאם גענומען די געלט צווישן זיך און געשיקט פארן מלך יעצט טאמער איינער פון די מענטשן פון די בקעה איז נישט געווען אינדערהיים איז אוועק געפארן אויף א יאר איז זיין פעלד האט אויך געדארפט באצאלן שטייער און וואס האט מען געטון האט מען גענומען איינער וואס וואוינט דארט אינעם בקעה מען האט געזאגט פאר יענעם דו קענסט עסן פון די פירות פון די פעלד אבער דו דארפסט צאלן די שטייער פאר דעם פעלד וואס דו עסט פירות פון דעם אזוי איז געווען די סדר איז פארציילט די גמרא גידל בר רעילאי קביל ארעא בטסקא מבני באגא גידל בר רעילאי האט אויך געהאט א פעלד אין דעם בקעה און ס'איז געווען דארט אפאר חברה וואס זענען אוועק געפארן פונעם בקעה און ממילא האט מען געגעבן פאר גידל בר רעילאי זייער פעלדער ער העט עסן פירות פון דעם און ער העט באצאלן שטייער אויף די אלע שטחים איז אקדים ויהיב זוזי דתלת שנין איז געגאנגען און גידל בר רעילאי געווען זייער א מסודר'דיגער מענטש. און אנשטאטס באצאלן די שטייער פון די יאר האט ער שוין באצאלט פאראויס שטייער פאר די קומענדיגע דריי יאר לסוף אתא מרוותא קמאי צום סוף ס'האט זיך געענדיגט די ערשטע יאר זענען אנגעקומען די ארגינעלע בעל בתים און זיי האבן געוואלט צוריק זייער פעלדער אמרו ליה האבן זיי געזאגט פאר גידל בר אילאה שתא קמייתא דיהבת אכלת דאס וואס דו האסט געצאלט די ערשטע יאר האסטו גוט געטון האסט טאקע געגעסן פון די פירות אין די פעלד און האסט באצאלט די שטייער אבער השתה אנן יהבינן אנן אכלינן פון יעצט און ווייטער אונז וועמיר באצאלן די שטייער און אונז וועמיר עסן איז אתו לקמיה דרב פפא סבר למכתב ליה טירפא אבני באגא, פשט, די דרך איז געווען דארט אז ווי נישט ווי די מלך האט געוואוסט ווער עסט פון וועלכע פירות, איז פשט ביי אזא סארט ציור אז גידל בר אילאה האט באצאלט פאראויס פאר דריי יאר איז נישט פשט יעצט אז די קומענדיגע דריי יאר גייט די מלך מער נישט גובה זיין שטייער פאר די אלע פעלדער ניין די ארגינעלע בעל בתים זענען צוריק געקומען יעצט דארפן זיי באצאלן שטייער איי גידל בר אילאה האט שוין געצאלט האט ער געצאלט די געלט בלייבט ביים מלך און ממילא האט רב פּפּא געװאָלט שרײַבן אַ שטר טירפֿא פּשט אַ שטר גבֿיה פֿאַר גידל בר-אילאה זאָל קענען גובֿה זײַן די אַלע באַלבאַטים זענען צוריק אָנגעקומען אַהײם זאָל ער פֿון זײ קענען מאָנען די שטײַער װאָס ער האָט באַצאָלט למעשה פֿאַר זײער פֿעלדער ער האָט באַצאָלט פֿאָרױס שטײַער אױף דרײַ יאָר זאָלן זײ אים באַצאָלן אױף דעם הפֿסד אַזױ האָט רב פּפּא געװאָלט פּסקענען איז אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פּפּא האָט רב הונא בריה דרב יהושע געזאָגט צו רב פּפּא אם כּן עשית סיקריקין איז פּשט האָסט געמאַכט דאָ אַ דין סיקריקין װײַל װאָס האָט מען געזען בײַ סיקריקין מע האָט מען געזען אַז בית-דין של אחריהם האבן געפסקנט ביי סיקריקען אז היות מ'האט נישט געוואלט אז דער לוקח דער וואס קויפט פונעם סיקריקען זאל דערלייגן די געלט האט מען קובע געווען אז טאמער דער בעל הבית וויל עס צוריק דארף ער באצאלן פאר די לוקח דאס וואס דער לוקח האט באצאלט כדי דער לוקח זאל נישט דערלייגן קיין געלט כדי מענטשן זאלן וועלן קויפן פון סיקריקען שטחים זאל נישט מורא האבן אז זיי גייען דערלייגן געלט איז דא לכאורה האסטו געטון די זעלבע זאך דו ווילסט נישט אז גידל בר אילאה זאל דערלייגן זיין געלט און ממילא זאגסטו פאר אלע אנדערע מענטשן דארט זיי דארפן באצאלן פאר גידל בר אילאה די געלט וואס ער האט אויסגעלייגט אבער פארוואס דאס איז דאך נישט קיין דין סיקריקען דא ביי סיקריקין האט מען טאקע געוואלט אז אידן זאלן אויסלייזן פעלדער פון סיקריקין אבער דא האט ער גארנישט אויסגעלייזט ס'איז נישט קיין סיקריקין ס'איז א מלך וואס וויל סך הכל זיין מס ער קומט נישט צוכאפן די קרקע איז וואס איז דאס דא אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע נאר וואס דען האט רב הונא בריה דרב יהושע זיך געקריגט און ער האט געזאגט הניח מעותיו על קרן הצבי גידל בר אילאה האט גענומען זיין געלט ער האט עס געלייגט אויף די קרן פון א הערש פשט ער האט דערלייגט זיין געלט די הערש איז אנטלאפן מיט זיין געלט ער האט נישט קיין שום תביעה פאר די אלע מענטשן זענען צוריק געקומען אהיים אז זיי זאלן יעצט מפצה זיין אויף דאס וואס ער האט געצאלט זאגט די גמרא ווייטער האמער געזען די משנה זו משנה ראשונה בית דין של אחריהם אמרו הלוקח מן הסיקריקין נותן לבעלים רביע אז בית דין של אחריהם האט געפסקנט אז ווען איינער קויפט א פעלד פון סיקריקין קען ער עס האלטן אבער מען דארף באצאלן א פערטל פאר די ארגינעלע בעל הבית פארוואס ווייל מען האט געשמועסט די סיקריקין האט עס פארקויפט אויף ביליג, איז דאס וואס מען האט דא פארדינט דארף גיין צו די ארגינעלע בעלעבאס, איז יעצט אזוי, אמר רב זאגט רב, רביע בקרקע או רביע במעות, מען וועט שוין זען וואס דאס מיינט, איז שמואל אמר, שמואל זאגט רביע בקרקע שהן שליש במעות, וועט מען אויך זען וואס דאס מיינט, במאי קמיפלגי וואס איז די מחלוקת של רב ושמואל, איז די גמרא מסביר, מר סבר נכי רביע זבין, שמואל האלט, אז די סיקריקון נעמט אראפ א פערטל פון די פרייז און אזוי פארקויפט ער עס, ומר סבר נכי חומשא זבן, און רב האלט ער נעמט אראפ א פיפטל פון די פרייז און אזוי פארקויפט ער עס, פשט אזוי, לאמיר זאגן אז דער סיקריקון האט גע'גנב'עט די פעלד פון ראובן און האט פארקויפט פאר שמעון, יעצט וויפיל געלט האט שמעון באצאלט פארן פעלד? הונדערט צוואַנציק דאלער, איז רב האלט אזוי, רב האלט אז טאמער שמעון האט באצאלט הונדערט צוואַנציק דאלער פארן פעלד, איז א סימן אז דער פעלד איז עכט ווערט הונדערט פֿופֿציק, פארוואס? ווייל רב האלט אז ווען א גוי א סיקריקון פארקויפט א פעלד פאר א צווייטן נעמט ער אראפ א פיפטל פון די אמת'ע פרייז פשט טאמער ער האט פארקויפט פאר הונדערט צוואַנציק איז עס עכט ווערט הונדערט פֿופֿציק ס'איז ווערט געווען הונדערט פֿופֿציק ער האט אראפגענומען א פיפטל א פיפטל פון הונדערט פֿופֿציק איז דרײַסיק ער האט אראפגענומען דרײַסיק ער האט עס פארקויפט פאר הונדערט צוואַנציק און ממילא וויפיל דארף יעצט שמעון באצאלן פאר ראובן? דרײַסיק דאלער וואס דאס איז א פערטל פון דאס וואס ער האט געצאלט, פשט ער האט געצאלט הונדערט צוואַנציק, איז האסט באצאלט הונדערט צוואַנציק וויפיל איז א פערטל פון דעם דרײַסיק, דרײַסיק דאלער דארפסטו געבן פאר ראובנ'ען, אדער געסטו אים געלט, דרײַסיק דאלער, אדער געסטו אים א שטיקל קרקע וואס איז ווערט דרײַסיק דאלער, אזוי האלט רב, שמואל זאגט ניין, שמואל זאגט אז טאמער דער גוי האט פארקויפט פאר שמעון די פעלד פאר הונדערט צוואַנציק איז א סימן אז עכט איז דאס ווערט הונדערט זעכציק, פארוואס? ווייל שמואל האלט אז ווען א גוי פארקויפט פאר א איד א פעלד האט ער אראפגענומען פון דעם א פערטל נישט קיין פיפטל פשט עכט איז עס ווערט געווען הונדערט זעכציג ער האט אראפגענומען א פערטל א פערטל פון הונדערט זעכציג איז פערציג איז פארדעם האט ער עס פארקויפט פאר הונדערט צוואַנציק קומט אויס אז די הפרש דא איז פערציג איז פארדעם האלט שמואל אז שמעון דארף באצאלן פאר ראובן די פערציג דאלער וויאזוי קען ער דאס באצאלן אדער געט ער א פערטל פון די פעלד וואס די פעלד ווי מען שמועסט זיך לויט שמואל איז ווערט הונדערט זעכציג א פערטל פון די פעלד איז פערציג אדער געט ער געלט פערציג דאלער אבער די יסוד המחלוקת צווישן רב און שמואל איז אז רב האלט אז דער גוי ווען ער האט עס פארקויפט האט ער אראפגענומען א פיפטל, און ממילא דער אמת'ער ווערט פון די קרקע איז הונדערט פופציג, און שמואל האלט ער נעמט אראפ א פערטל פשט דער אמת'ער ווערט פון די קרקע איז הונדערט זעכציג איז לויט רב דארף מען באצאלן דרייסיג לויט שמואל דארף מען באצאלן פערציג. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא אויף שמואל פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, זו משנה ראשונה, בית דין של אחריהן אמרו הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע, ויד בעלים על העליונה רצו בקרקע נוטלין רצו במעות נוטלין, פשט די ברייתא לייגט צו אז דער בעל הבית ער איז דער וואס איז מחליט צו ער וויל אז. שמעון זאל אים צאלן מיט קרקע ממש פון זיין אלטע קרקע אדער זאל אים באצאלן מיט געלט אבער זאגט די ברייתא אימתי בזמן שאין בידן ליקח דאס איז אלץ טאמער די אריגינעלע בעל הבית טאמער ראובן האט נישט קיין געלט דאס אפצוקויפן אבל יש בידן ליקח טאמער ער האט געלט ווי מען האט געשמועסט הן קודמין לכל אדם קומט ראובן פאר יעדעם און די ברייתא לייגט צו וואס מען האט געזען אין די משנה רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חודש כל הקודם ליקח זכה פשט נאך צוועלף חדשים קען שוין יעדער קויפן די בעל הבית האט מער נישט קיין טענה אז ס'קומט זיך פאר אים אבל אבער אזוי פירט די ברייתא אויס נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות אז ער דארף געבן פארן בעל הבית רביע בקרקע או רביע במעות דאס איז ממש די לשון פון רב איז משמע אז ער דארף געבן א פערטל פון די פרייז וואס ער האט באצאלט וויפיל האט ער באצאלט הונדערט צוואַנציק א פערטל פון דעם איז דרײַסיק ער דארף נאר באצאלן דרײַסיק נישט פערציק ווי שמואל האט געזאגט ענטפערט די גמרא אמר רב אשי רב אשי פארענטפערט די ברייתא כי תניא ההיא לאחר שבאו מעות לידו, פשט דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא מען באצאלט א פערטל, מיינט נישט א פערטל פון די געלט וואס ער האט באצאלט פארן גוי, נאר ס'מיינט א פערטל נאכדעם וואס ער האט באצאלט פארן איד, פשט שמואל קען טייטשן די ברייתא אז די ברייתא מיינט צו זאגן אזוי, דער שמעון האט באצאלט הונדערט צוואַנציק פארן גוי, יעצט בנוסף דערצו דארף ער אויך באצאלן פערציג פאר ראובן פארן פארן איד, צוזאמען איז דאס הונדערט זעכציג, פשט ער האט באצאלט א פערטל פון די גאנצע סך צוזאמען פון הונדערט זעכציק וואס דאס איז פֿערציק, נישט א פערטל פון דאס וואס ער האט באצאלט פארן גוי, נאר א פערטל פון אלעס וואס ער האט באצאלט, דהיינו סוף כל סוף באצאלט ער הונדערט זעכציק א פערטל פון דעם איז פֿערציק, אבער ווייטער די נקודה איז ער צאלט פֿערציק נישט דרײַסיק ווי רב האט געזאגט, זאגט יעצט די גמרא ווייטער אמר רב, האט רב געזאגט, אנא הוה במנינא דבי רבי, ומינאי דידי מנו ברישא איך בין געווען פון די דיינים וואס זענען געזעצן ביי רבי ווען מען האט קובע געווען אז נאך צוועלף חדשים בלייבט עס ביי שמעונ'ען, און דרך אגב צייכנט צו רב אז ווען מען איז געקומען פרעגן יעדער איינער וואס ער האלט ס'געווען א גאנצע בית דין מען פרעגט פון יעדן דיין וואס ער האלט איז פון מיך האט מען אנגעהויבן וואס רב איז נישט געווען פון די גרעסטע דיינים דארט רב איז געווען אדער א מיטלמעסיגע אדער פון די קלענסטע זאגט רב די ערשטע האט מען אנגעהויבן פון מיר פרעגט די גמרא פארוואס והא אנן תנן מיר האבן געלערנט א משנה די משנה זאגט אין סנהדרין אז דיני ממונות והטהרות והטומאות מתחילין מן הגדול, ווען ס'קומט צו דיני ממונות אדער צו דיני טומאה וטהרה און ס'זיצט א בית דין פסק'ענען הייבט מען אן מיט דער גרעסטער פונעם בית דין ער זאל קודם זאגן זיין דעה און נאכדעם די רעשט זאגן וואס זיי האלטן, אבער ודיני נפשות מתחילין מן הצד ווען ס'קומט צו דיני נפשות הייבט מען אן מיט די קלענערע דיינים, און ווי רשי איז מסביר ווייל שטייט אין פסוק ולא תענה על ריב וואס מ'דרשנ'ט איז ולא תענה על רב פשט אז מ'טאר זיך נישט טענה'ן ווען דער גרעסטער פון די סנהדרין זאגט זיין דעה טאר מען זיך נישט טענה'ן אויף אים, און ממילא חזל האבן מורא געהאט אז טאמער דער גרעסטער פון די דיינים עלן זאגן אז זיי האלטן אז ס'קומט זיך פאר איינער מיתה ביי דיני נפשות, וועט זיך קיינער נישט וועלן טענה'ן מיט אים, מ'עט הרג'נען סתם א מענטש, און ווען ס'קומט צו דיני נפשות הייבט מען אן פון די קליינע, משא"כ ביי דיני ממונות, ביי דיני טהרות וטומאות, דארט האט מען נישט חושש געווען אויף דעם ווייל ווי רשי זאגט דער פסוק לא תענה על ריב רעדט זיך פון דיני נפשות און ממילא דארט האט מען נישט חושש געווען דארט האט מען אנגעהויבן פון די קליינע אבער על כל פנים דא וואס ס'רעדט זיך נישט פון דיני נפשות פארוואס זאגט רב מ'האט אנגעהויבן מיט אים פארוואס האט מען נישט אנגעהויבן מיט די גרעסטע פונעם בית דין מיט רבי אליין ענטפערט די גמרא אמר רבה בריה דרבא ואיתימא רבי הלל בריה דרב וולס שאני מנינא דבי רבי דכולהו מנינייהו מן הצד הוו מתחילין ביי רבי'ס בית דין איז געווען אנדערש, אלעמאל האט מען אנגעהויבן פון די קלענסטע, ווייל ווי רש"י זאגט אז זיי האבן נישט געהאלטן אז דער פסוק לא תענה על ריב גייט דווקא ארויף אויף דיני נפשות, זיי האבן געהאלטן ס'גייט ארויף אויף אלעס, און ממילא האט מען אלעמאל אנגעהויבן פון די קלענסטע. איז דרך אגב אז מ'האט דערמאנט א מימרא פון רבה בריה דרבא ואיתימא רב הילל בריה דרב וולס ברענגט די גמרא נאך אזא מימרא, ואמר רבה בריה דרבא ואיתימא רב הילל בריה דרב וולס, מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, פון משה רבינו ביז רבי געפינט מען נישט זאל זיין אזא בחינה פון תורה וגדולה במקום אחד רבי וואס איז געווען די גרעסטע גדול בתורה אין זיין דור און אויך די גרעסטע גדול די גרעסטע עושר די שטערקסטע מענטש אין זיין דור נישט געווען אזא זאך פון משה רבינו ביז רבי פרעגט די גמרא ולא הא הוה יהושע ס'איז דאך געווען יהושע בן נון ענטפערט די גמרא הוה אלעזר אלעזר הכהן איז אויך געווען אזא גדול בתורה ווי יהושע און ממילא יהושע איז נישט געווען די איינציגסטע. איי פרעגט די גמרא, הא הוה אלעזר, וואס טוט זיך מיט אלעזר נאכדעם וואס יהושע בן נון איז אוועק, איז דאך אלעזר הכהן געווען די גרעסטע בתורה בגדולה אין זיין דור, זאגט די גמרא הוה פנחס, פנחס די זון פון אלעזר האט אויך געלעבט ער איז געווען אזא גדול בתורה ווי זיין טאטן, און ממילא איז אלעזר נישט געווען די איינציגסטע, איי פרעגט די גמרא והא הוה פנחס, וואס מיט פנחס אליין, ענטפערט די גמרא הוו זקנים, ס'איז געווען די זקנים ווי רש"י זאגט זיי האבן מקבל געווען די תורה פון יהושע און זיי האבן געלעבט נאך פנחס, און ממילא פנחס איז נישט געווען די איינציגסטע, איי פרעגט די גמרא הא הוה שאול, וואס טוט זיך מיט שאול המלך, ענטפערט די גמרא הוה שמואל, שמואל איז אויך געווען, שמואל איז געווען א גדול בתורה. איי פרעגט די גמרא והא נח נפשיה? למעשה שמואל איז אוועק אין די צייטן פון שאול, פשט שאול איז געבליבן איינער אליין און ער איז געווען די גרעסטע גדול בתורה און אויך בגדולה, זאגט די גמרא כולהו שני קאמרינן, אונז רעד מיר דא איינער וואס פון ווען ער איז נתעלה געווארן לגדולה ביז זיין לעצטן טאג איז ער געווען די גרעסטע סיי בתורה און סיי בגדולה, למעשה, שאול איז נישט געווען אליין ווייל ס'איז געווען א תקופה וואס שמואל איז געווען מיט אים און ממילא רעכנט מען נישט דא שאול. איי פרעגט די גמרא והא הוה דוד? וואס טוט זיך מיט דוד המלך? ענטפערט די גמרא הוה עירא היאירי וואס איז אויך געווען א גדול בתורה. איי פרעגט די גמרא והא נח נפשיה? ער איז אוועק בחיי דוד ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט כולהו שני בעינן אונז רעדט מען פון איינער וואס זיין גאנצע תקופה וואס ער איז געווען בגדולה איז ער געווען די גרעסטע בתורה בגדולה. איי פרעגט די גמרא הא הוה שלמה וואס טוט זיך מיט שלמה? ענפערט די גמרא הוה שמעי בן גרא איז אויך געווען א גדול בתורה ווי שלמה איי פרעגט די גמרא והא קטליה למעשה האט האט שלמה המלך געהארגעט שמעי בן גרא ענפערט די גמרא כולהו שני קאמרינן למעשה האט ער געלעבט אין זיין תקופה איז רעדט מען נישט פון דעם איי פרעגט די גמרא והא הוה חזקיה חזקיה איז אויך געווען א מלך געווען א גדול בתורה בגדולה ענפערט די גמרא הוה שבנא שבנא איז אויך געווען א גדול בתורה אין די צייטן פון חזקיה און ממילא רעכנט מען נישט חזקיה איי פרעגט די גמרא והא איקטיל למעשה שבנא איז געהארגעט געווארן ענטפערט די גמרא כולהו שני קאמרינן אזוי ווי מען האט פריערט געזען איי פרעגט די גמרא והא הוה עזרא וואס טוט זיך מיט עזרא הסופר ענטפערט די גמרא הוה נחמיה בן חכליה וואס נחמיה בן חכליה איז געווען שטערקער פון עזרא הסופר ער איז געווען די ממונה מטעם די מלך פון פרס ממילא איז ער געווען שטערקער פון עזרא פאר דעם רעכנט מען נישט עזרא פירט די גמרא אויס אמר רב אחא בריה דרבא אף אני אומר מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד ביז רב אשי זעט מען דאס אויך נישט רב אשי איז אויך געווען דער נעקסטע וואס איז געווען א גאר א גרויסע סיי בתורה סיי בגדולה איי פרעגט די גמרא ולא והא הוה הונא בר נתן וואס איז אויך געווען א גדול בתורה ובגדולה אין די צייטן פון רב אשי ענטפערט די גמרא שאני הונא בר נתן דמיכף הוה כייף ליה לרב אשי ווי נישט ווי איז ער געווען כפוף אונטער רב אשי און ממילא רב אשי איז געווען דער גרעסטער בתורה ובגדולה און הונא בר נתן איז נישט קיין סתירה דערצו